כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב געהאט א מיטינג מיט גרויסע מענטשן ראש ישיבות ספרדים, און כ'האב געוואלט דערגיין א זאך צו ס'איז אמת צו נישט. איינער האט מיך אפגעקאלט און האט מיר מסביר געווען אזוי ווי איך האב א האטליין וואס איך שלאג זיך פארן אמת, ער וויל אז איך זאל אראפגיין אויף באר שבע, ס'איז דא איין אפיס אין תל אביב און איינס אין באר שבע, און איך זאל צוקוקן וויאזוי ס'גייט דארט צו וויאזוי מ'שטעלט זיך. זאג איך אים לאמיך קודם הערן וואס כ'וועל דארט זען, ווייל איך ווייס נישט צו איך מעג אפילו אראפגיין, איך בין אן אמעריקאנער, כ'זאל אראפגיין קען עס הייסן אז איך אינטרוד אין פערסענעל זאכן פון די גאווערמענט, איך בין נישט אינטערעסירט, זאג מיר פונקטליך וואס ס'גייט פאר, זאגט ער איך וועל דיר זאגן, און דיר מסביר זיין. דו אליינס רעדסט פון די פרשה פון פרוש, פרוש האט אפגע'שמד'ט צענדליגע טויזענטער קינדער, דו אליינס רעדסט אז אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און ביי ארוינים און ביי די זאלוינים איז דא אזא מין זאך וואס מ'נעמט ציגיינערס, שוואכע קינדער, אזוי רופן זיי זיי, און מ'טוט מיט זיי וואס מ'וויל, און דו. אליינס שרייסט אז עס איז יעצט ארויסגעקומען פון די יונייטעד נעישאנס אז מען האט געגעבן ביליאנס אוו דאלערס צו ראטעווען קינדער, און למעשה האט מען זיי נישט נאר אז מען האט זיי נישט געראטעוועט, נאר מען האט זיי מאלעסטעט, מען האט מיט זיי געטון כל דבר אסור, סע פעלן צענליגע טויזענטער קינדער, מען ווייסט נישט ווי זיי זענען נעלם געווארן, סאו דו האסט דאך א פראבלעם ווייל דו זאגסט די אלע זאכן אז זענען אמת. וויל איך דיך בעטן א טובה, גיי אראפ אין באר שבע ווי מען שטעלט זיך, אדער אין תל אביב, און זיי מברר די זאך על בוריו צו ס'איז טאקע אמת אז די שוואכסטע מענטאליטעט, די ספרדים, זיי נעמט מען יא געצווינגענערהייט, מען מאכט זיי אזאלעכע צרות ביז מען געט זיי פטור אז ס'פארגייט זיי דער אפעטיט און זיי זענען תמימי לב, און ממילא וויל איך זאלסט דעס מברר זיין פאר דו רעדסט. האב איך יענעם געזאגט אזוי, איך וויל עס מברר זיין אויף מיין וועג, איך גיי נישט אראפפארן ווי מען שטעלט זיך אין גיוס ווייל זיי קענען זאגן איך בין א שפיאנער און זיי קענען מיך איינזעצן, איך האלט עס נישט ביים טוהן, אבער איך האב מיינע סארסעס דא וואס זיי קענען מיך, און איך וויל קריגן די רייט טיים אוו דעי. נאך מאכן אסאך חקירות בין איך ארויסגעקומען אזוי. דאס וואס מ. לייב ברענגט דא ארויף פראנצויזישע קינדער דאס איז א אקט פון די מדינה. דאס אז זיי זאלן גיין אין מיליטער. דאס איז א חוצפה נוראה שאין כדוגמתה. און נאך מער ער שרייט אז ער איז גאר דער צדיק. דאס וואס מ'זיצט קאלטבלוטיג איז אויך א רציחה שאין כמוהו ווייל אונזער הייליגער רבי האט געכאפט א סטראוק און נאכדעם איז ער שוין נישט געווען פאנקשענעל אלס וועגן איין זאך וועגן די תימן'ער קינדער דאס וואס פרוש האט פארקויפט. ס'איז אנבעליוועבל. און ער זאגט מיר זאלסט וויסן א ערנסטע ראש ישיבה פון די ספרדים אז אונז האמיר די מערסטע צרות. אז זיי האבן זיך פארלייגט אויף אונזערע קינדער, ער זאגט ועד הישיבות זענען קאראפט, זיי האבן א דיעל מיט די גאווערמענט אונז געמער ענק אזוינפיל קינדער, יעצט איך ווייס נישט צו דער עולם ווייסט, און דער ראש ישיבה האט עס מיר פארציילט, איך האב עס שוין געוויסט, ס'איז געווען די צייטן אין בריסק, ר' חיים בריסקער, פלעגן די רייכע אידן באצאלן פאר די באהערדע, און מ'האט ארויסגעגעבן אן ארעם קינד שטאטס דעם רייכן קינד. האט זיי ארויסגעגעבן אן ארעם קינד, האט ער ר' חיים דעמאלטס געשריבן א בריוו און ער האט געשריגן, דער ראש ישיבה איז נישט באלעבאס אויף די בחורים, בחורים זענען נישט פראפערטי פון דעם ראש ישיבה. יעצט די שפיל שפילט זיך יעצט איבער נאכאמאל. ס'שפילט זיך איבער אז מ'נעמט די חברה וואס האבן א פול, למשל די אשכנזים, זיי שטעלן זיך מיט גרויס חוצפה און זיי שרייען מיט אלעם, מ'זעצט זיי איין אהער מיט אהין אבער מ'לאזט זיי ארויס. אבער זיי מוזן באקומען בשר תותחים, זיי מוזן באקומען. פון דעם היימישן ציבור אזוינפיל און אזוינפיל סאלדזשערס און זיי באקומען עס איז במילא איך רעד וועגן דעם ווייל די מלחמה איז אסאך אויף א אנדערן כיוון געגאנגען ס'אזוי ווי איך האב אנגעהויבן וועגן די טשיילד מאלעסטעישן און ס'איז האט זיך אוועקגערוקט אין א גאנץ אנדערע כיוון סאקמער קאקמער האט מיך געוואלט אריינרוקן אז אז איך האב זונות אין אוקריינע און איך בין נישט לשם שמים זלמן לייב פיליפ איז לשם שמים ווען ער האט געשטופט אין לייביש'ס תחת דאס האט ער געמיינט זיכער לשם שמים. שטייסט זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן ער איז נישט קיין רב ער איז נישט קיין רבי און ער ער איז נישט און ער איז און ער איז פארשטייסט איז במילא האבן זיי מיך געוואלט ווי מען זאגט אוועק טרעקן אויף א דיפרענט סייד און איך האב זיך נישט געלאזט איך בין געפארן גראד בסופו של דבר די מלחמה איז געווארן סייד טרעקט א הונדערט פערסענט און קיינער הערט נישט דעם געשריי זלמן לייב האט געזאגט מען נעמט בחורים אין מיליטער זיי קענען דערויף ווייזן זיי נעמען נישט דאס איז נישט די פראבלעם דאס נישט מאכן קיין סעלושען. זיי נעמען די שוואכערע עלעמענטן גנב'נען זיי צו בכח, אזוי ווי פרוש האט געטון מיט די ספרדישע קינדער, און זיי גייען יא ליידער אין מיליטער. איך האב עס די עצה פירסט הענד באקומען, ווייל וויבאלד איך בין געוואויר געווארן ווי אזוי די מלחמה האט זיך אוועק געריקט סייד טרעק, האב איך גערעדט צו מענטשן וואס זענען אין די זאך און זיי ווייסן, זיי זאגן וועד הישיבות זענען די גרעסטע רוצחים פונקט אזוי ווי דעמאלטס איז געווען דער. פרוש, און פונקט אזוי ווי אהרן האט געטון, אהרן האט געזען קראנקע קינדער פון א צובראכענע שטוב, קודם האט ער זיי געכאפט צו זיינע שייגעץ שטיקן, מען האט גענומען אויף דעם גרויס געלט און זענען אלע אראפ פונעם וועג, און דאס איז דא וואס די פראבלעם איז, און צו דעם העלפט נישט זלמן לייב ווען ער ברענגט ארויף פראנצויזישע קינדער, און מיט די גרויסע אסיפה האט ער גארנישט געהאלפן ווייל זיי שרייען ס'איז נישט אמת, ער האט נישט געהאט די פאקטן. און אהרן טוט אויכעט אן עוולה אז ער זיצט קאלטבליטיג. ווייל ס'איז דא הונדערטער און הונדערטער קינדער וואס מ'נעמט בכפייה ווייל מ'ווייסט ס'זענען א שוואכע עלעמענט. כ'וויל ענק זאגן אין אמעריקע איז דאך דא טויזענטער און טויזענטער געזעצן מיט שטותים און מיט מעשות. פון דעסטוועגן דאך איז דא אזא מין זאך אויף וועם לערנט זיך א נייער דאקטער. איז דא א גיני פיג. אויף די שווארצע לערנט מען זיך ווייל זיי ווייסן זיי גייען נישט קומען זיך שלאגן און זיי גייען נישט קומען אהער און אהין און נאכדעם לערנט מען זיך אויף די וועלפעיר חברה די וואס האבן פוד סטעמפס און וועלפעיר און זיי האבן מעדיקעיר מעדיקעיד אמעריקע איז נישט משוגע מיינסט אמעריקע איז משוגע צו געבן מעדיקעיד פאר יעדן טעם דיק און הערי נע זיי האבן א טיפע כוונה אין דעם זיי האבן א מיליאן דאקטוירים יעדעס יאר וואס זיי מוזן זיך לערנען זאגט מען זיי העי דא האסטו גיני פיג שנייד טו וואס דו ווילסט. באט מעיק שור יו נאו וואט יו נאו, יו קאם אוט אז דו ביסט א גוטע סערדזשען. און די זעלבע טוט מען דא יעצט מיט די ספרדישע קינדער, ס'איז ממש ס'איז ביי מיר א מורא'דיגע ווייטאג אין הארץ אז די מלחמה איז געווארן סיידטרעקט, קיינער כאפט נישט אז ס'איז סיידטרעקט, יעדער האלט אז ס'איז נאך די זעלבע מלחמה ווי ס'איז געווען, ענד איט בעקעם סאו סיידטרעקט אז די ספרדישע ראש ישיבות וויינען אז זיי זענען די וויקטימס. יעצט, בשעת כ'האב גערעדט מיט די אלע מענטשן, איך בין זייער פארנומען דא, אבער כ'מוז מיר אפגעבן צייט פאר די זאכן, בשעת כ'האב מיר אפגעגעבן צייט פאר די זאכן, איז ארויפגעקומען חבד אויך אויפן טיש, כ'האב גערעדט דא מיט עטליכע רבני חבד, אין חבד איז א מלחמה, ס'דא וואס האלטן אז מ'טאר נישט לאזן די בחורים גיין אין מיליטער, זיי האבן גענוג חסידות מיט זאכן וואס זיי קענען ווי מ'זאגט געבן דעם בחור סעטיספעקשאן, והא ראיה זיי געבן פאר די גאנצע וועלט סעטיספעקשאן. לאידך גיסא איז דא וואס זאגן ניין מען זאל יא גיין מ'וועט ווערן א מענטש, און ווערט מען יעצט געוואויר אז די וואס האבן צוגעשטימט מען זאל גיין די באקומען גרויס געלט, צו ועד הישיבות ס'איז אונטערן טיש אויפן טיש, איך וויל זאגן דעם עולם רבותי ס'איז אינגאנצן נישט די מלחמה וואס אונז קעמער, און נישט נאר אהרן און זלמן לייב מוזן זיך אריינלאזן נאר גאנץ כלל ישראל, אבער נישט מען זאל נעמען באשמוצן די מדינה מדינה ס'טוט עס נישט די מדינה ס'טוהן עס אפאר שקצים פון ועד ישיבות וואס ס'איז צו זייער בענעפיט אדער ווייל זיי מאכן געלט אדער ווייל זיי האבן דיעלס און דער מצב איז געפערליך. למשל איינער האט מיר פארציילט ער איז געגאנגען צו ועד הישיבות ער געהאט עפעס א קינד ער איז אן איידעם אין לאנדן ס'איז נישט קיין חילוק די דיטעילס זענען נישט וויכטיג איז ער געגאנגען און ער האט געגעבן די מ'מוז איינגעבן א ספעשל פעיפער אז מ'פארט אויף לאנדן וועגן א שמחה ווען ער איז צוריק געקומען האט ועד הישיבות געזאגט אונז האבן מיר נישט אינגאנצן דאס צעטל אזוי האט ער מיר פארציילט זיי האבן עס נישט. דאס הייסט האסט פארלוירן ביסט זיך מוסר, האט ער זיך געעפנט א פיסק, איך האלט נישט פון די גאנצן שטעלן זיך, איך פייף ענק אן, קענסט מיך נעמען אין תפיסה, האט ועד הישיבות מורא געהאט, ער האט דאך סוף כל סוף איבערגעגעבן א צעטל, איז נאך פופצן מינוט האבן זיי געטראפן דאס צעטל, מיט אנדערע ווערטער דו מוזט זיין א ביג מאוט, דו זאלסט דיך קענען שלאגן מיט זיי, ס'איז נישט ווי אין אמעריקע, ס'געווען א דרעפט האט ער געגעבן א פטור, יו העוו טו ריעלי סטארט פייטינג, און איף יו דאונט פייט. יו גאנא וויינד אפ אין מיליטער, נישט ווייל דו ווילסט, נאר ווייל דו האסט נישט די גענוג רעזיסטענס. און דאס איז אן אמת, פאר די מדינה טאר מען עניוועי נישט טראסטן, ווייל דא איז אלץ דא אזעלכע פארמיטלערס מיט אזעלכע בראוקערס, היימישע מיט די לאנגע בערד וואס זיי ווילן געפעלן. ס'איז אנבעליוועבל וואס איך ווער דא יעצט געוואויר. כ'האב דא האב איך שוין אויפגעטון אסאך גוטע זאכן, געבויט מקווה'ס אנדערע זאכן, אבער אלעס קומט נאכנישט צו צו דעם וואס איך בין יעצט דערגאנגען. איך האב עס מברר געווען פירסט הענד, און איך האב אפגעשטופט מיין טיקעט אויף נאך צוויי וואכן, ווייל איך קלער יא צו פארן אויף באר שבע און צו פארן אויף תל אביב. איך האלט יא אז איך דארף אין דעם אריינלייגן זיך, ווייל ס'איז אן אנדערע מלחמה, ס'איז די זעלבע ווי מיט דעם פרוש ימח שמו וזכרו, דער פרוש האט אויסגעשמד'ט א חלק פון כלל ישראל, און דאס טוען זיי יעצט אויכעט מיטן דרעפט, אבער דאס האט גארנישט מיט ארויניקא מיט זאלויניקא. דאס האט צו טוהן אז אויב דאס געזעץ איז א שוואך געזעץ און די ספרדים כאפט מען און מען נעמט ליבאוויטש אויכעט ווייל די אפאר רבנים זענען מסכים דארף מען דאס אפשטעלן און דאס קענסטו נישט אפשטעלן מיט צוואנציג טויזנט מענטשן א פראטעסט ווי דער משוגענער ר' זלמן לייב האט געשריגן מען נעמט און זיי ווייסן דעריבער מען נעמט נישט. ס'איז דא וועם מען נעמט און ס'איז דא וועם מען נעמט בכפייה כאטשיג ער איז א ישיבה בחור און זיי טעסטן עס אויס איינער האט מיר געזאגט זיי הייבן אן אזוי די ישיבה איז נישט גענוג קאמפעטענט די ישיבה האט קיין, דו האסט נישט קיין פטור, און זיי הייבן דיך שוין אן און זיי זעצן דיך שוין איין, אמת די חברה דא זענען אויך צעווילדעוועטע חברה, די סבכ'לעך זענען ווערט זייער געלט, איינער קומט מיר זאגן מען האט אים אריינגערוקט אין תפיסה אויף פיר וואכן, פרעג איך אים וואס האסטו געטון, זאגט ער איך האב מיך נישט געשטעלט באצייטנס, נו אויב אזוי זענען זיי דאך גערעכט אז זיי האבן דיך אריינגערוקט אין תפיסה, כ'מיין אין יעדן לאנד איז דאך דא חוקים געזעצן, פארשטייסט? דו האסט זיך נישט אריינגעשטעלט? טו בעד! אין די פאליס סטעישן און אין דזשעיל פארפירן זיי זיך די. אבער דאס אלעס האט צו טון פון איין קייט. דא שלאגט מען זיך ארום פאר סורווייוועל, די מדינה איז אין אונטערגאנג, די גאנצע מדינה גייט נישט אויס אויפן לאנג. בן גוריון האט אמאל געזאגט, כ'האב עס געליינט אויפן אינטערנעט, ער האט געזאגט מ'וועט אמאל ליינען אין יוראפ וויאזוי מדינת ישראל איז אונטערגעגאנגען אבער פיינענשעלי. ווייל באמבעס האמער אונז גענוג געזאגט ס'איז אן אונטערגאנג ספרדים שלאגן זיך מיט די אשכנזים ווער ס'איז וויק מיט דעם טוט מען וואס מ'וויל דא דא די אזוי ווען ס'איז די איי אר עס איז דא די טעקס דעפארטמענט ווען איינער קומט מיט א פיסק און שרייט שרעקט מען זיך פאר אים ס'איז א מדינה פון פיסקעס און דאס איז א ביג ביג פראבלעם ווייל דער ספרדישער איז אזא ווייעכע מענטאליטי און ער האט נישט די קוראזש צו שרייען צוריק צו פייטן און ער האט נישט קיין קוראזש צו גיין אין דזשעיל ער האט דאס נישט. זיי האבן געלעבט אלע יארן אנדערש ווי די אשכנזים, אונז האט מען גערודפ'ט, געהארגעט, געבלוטיגט, אונז זעמער אן אנדערע מענטאליטי, זיי זענען האט בלאדעד אבער אונז זעמער פייטערס, און אויב דאס איז דער אמת, און ס'זעהט זיך אויס אז דאס איז דער אמת, איך רעד דא מיט גרויסע ראשי ישיבות מיט אלעם, ביי די וועי איך האב קיינעם נישט געזאגט אז איך בין אין חרם, קיינעם נישט פארציילט, כ'האב זיי נישט אויסגעזאגט, כ'האב נישט געוואלט זאלן וויסן, אבער זיי רעדן מיט מיר, זיי זעהן איך בין א בר דעת, כ'האב עס מסביר געווען, איך דארף עס האבן, איך האב טויזענטער הערות, איך וויל וויסן וואו דער פראבלעם ליגט. זאגן זיי דער פראבלעם ליגט אין די וויקער פיפל, ספרדים, די וואס זיי קומען די שווארצע וואס זיי קומען פון אפריקע, און ביי זיי נעמט מען די מיידלעך אויכעט, איך מיין פארשטייסט זיי האבן נישט די רעזיסטענט פאוער ווייל דא פילן זיי מ'האט זיי געטון א גרויסע טובה מ'האט זיי אריינגעלאזט אין א לאנד מ'געט זיי וועלפעיר סעד מיט אלעם און מ'האט זיי געגעבן סקולינג און מ'געט זיי מעדיקל האבן זיי נישט די מין עזות פנים שאפט אז זיי זאלן זאגן נאו און דאס איז וואס דא גייט פאר דאס איז א אמת'ער אמת'ער חורבן. צען יאר ארום וועט מען געוואויר ווערן אז מ'האט גענומען אין מיליטער בחורים, די שוואכערע סארט, און פארטיג. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן, עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט אז איך בין געגאנגען אין מיליטער און כ'האב מראיין געווען די בחורים, זאגן זיי אלע אז זיי זענען דארטן ווייל זיי האבן געוואלט דארט זיין. יעצט, דער ספרדישער בחור וועם מ'האט אריינגענומען געצווינגען, עט אויך זאגן די זעלבע, אזוי האבן מיר יעצט געזאגט עטליכע ראשי ישיבות. זיי גייען נישט זאגן אז מ'האט זיי גענומען בכח, זיי זאגן אונז וויל מיר זיין א סאלדזשער, וויל מיר זיך לערנען, מ'האט זיי שוין געפראגרעמט וואס צו זאגן, און מ'פראגרעמט די עלטערערע בחורים וואס זיי זענען אין די ישיבה, און די גאווערמענט צאלט פאר דעם זייער אסאך געלט, און יעדער זאגט יא, בוא בוא בוא לצבא דאס איז א מחיה. איין ראש ישיבה האט עס מיר זייער שיין מסביר געווען, דעמאלטס ווען פרוש האט גענומען די אלע ספרדים און ער האט זיי נעבעך אויסגעשמד'ט, און קיינער האט נישט געוואוסט, די מדינה האט קאנטראלירט די פרעס מיט אלעם, ווען איז מען ערשט געוואויר געווארן דעם אמת? צען יאר שפעטער. דעמאלטס איז שוין געווען דער חורבן אזוי גרויס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, חורבן איז שוין געווען אאוט אוו פראפארשען. און די זעלבע געשעהט יעצט אויכעט, דער ראש ישיבה איז מיר מסביר זייער פשוט און זייער קלאר, זאלסט פארשטיין, דא איז דא א גרויסער חורבן, דער חורבן גייט ערשט ארויסקומען אסאך יארן שפעטער, די בחורים וואס מ'האט אוועקגעכאפט נעבעך אין מיליטער, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל רעדן צו זיי. פרעג איך דעם ראש ישיבה פארוואס קענסטו נישט רעדן? זאגט ער, אונז באקום מיר געלט, לא מעונין אותנו. נו, ער טוט זיך זאגן דער ראש ישיבה איז א רוצח. אהרן טייטלבוים האט דאס זעלבע געטון, ער האט געכאפט קינדער פון געזונטע עלטערן, די מאמע האט געהאט אביסל א פראבלעם אדער דער טאטע, ער האט זיי גראד ארויסגענומען. עטס געדענקטס די אלע שייגעץ שטיק וואס מ'האט געטון? איך דארף ענק נישט איבער'חזר'ן. ווי איז געווען אהרן? לא מעונין אותו. יעצט. זאליקא האט געמאכט א פראטעסט, ער האט זיך געפוטשט ווייל ער האט געזאגט אז מען נעמט קינדער מיט געוואלד און דאס קען מען נישט איבערווייזן ווייל זיי זענען אזוי קלוג זיי מאכן עס מיט א חכמה, איז למעשה זענען זייער אויסגעבינדערס ווייל זיי קענען איבערווייזן אז מען נעמט נישט, אבער לאידך גיסא. ס'האנדלט זיך פון טויזענטער און טויזענטער קינדער. קינדער וואס דער שייגעץ זאליקא ברענגט ארויף פון ראצפערס, די קינדער טרעפן זיך אלע אין מיליטער, זיי קומען ארויף אדעתא דהכי זאלן גיין אין מיליטער, ס'דא בראוקערס,

פרעסט ווייטער, און דאס איז דער פראבלעם. דער ערנסטער פראבלעם איז, ס'איז א השמד וואס איז אינוואלווד אין דעם, ועד הישיבות מיט אלע רבנים מיט אלע מנהלים, יעדער איז טיף אינוואלווד אין דעם, און ביקאוז אוו דעט דארף מען זוכן א סעלושען, ווייל צו מאכן א פראטעסט מיט צוואנציג טויזנט מענטשן און נאכדעם קען מען עס נישט איבערווייזן איז די ביגעסט פעיליער וואס ס'איז דא, און אהרן זיצט קאלטבלוטיג און דער אמת איז ער קען אויך גארנישט טון, און נישט נאר דאס ער קען נישט, ער אליינס האט געפירט זיין ישיבה מיט זיינע.

טוהן, און דאס איז דער אהרן. און איך האב ענק שוין געזאגט רבותי איך האב אינסייד אינפארמעישן ס'איז דא א גאנצע כיתה אין לאבאוויטש וואס זיי גייען זיך אין אמעריקע שטעלן אין מיליטער, זיי זאגן זיי האבן נישט קיין שום אפרישיעישן אין חדר און אין די ישיבה, און דארטן עז מאטש עפערט עז יו פוט אין, דעטס וואט יו געט אוט. די מיליטער אין אמעריקע און די מיליטער אין עני פלאץ אין די וועלט האט גענוג. פאטענשעלס א מענטש זאל זיך קענען שטארק אויפהייבן און דאס איז יעצט די פראבלעם איך האב עס יעצט געהערט האמיר אנגעברענגט אפאר שעה ביז איך בין צוגעקומען צו די אלע יודעי דבר און די אלע וואס טוען אין דעם און די אלע ראש ישיבות און היינט איז געקומען א מצב וואס א ראש ישיבה דינייעט נישט דעם אמת ווייסט פארוואס? ער האט זיך נישט פון וועם צו שעמען ער לאכט פון אים ער קען טון וואס ער וויל אהרן האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט ער האט געקענט צוגנב'נען פון מענטשן זייער פרנסה די רכוש און ער האט געקענט יעדן איינעם טון וואס ער האט געוואלט העי העז נאו פראבלעם, יעדער קען עס היינט טוהן, ווייל די ראש ישיבות זעהן און זיי ווייסען ווי צו טרעטען אויף יעדען מענטש. כ'האב יעצט גערעדט דא מיט א בחור, כ'האב גערעדט מיט אים איבער א שעה, פרעג אים וואס איז ביהיינד די סינס אז א מענטש גייט זיך מוסר נפש זיין אין מיליטער, זאגט ער מיר איין זאך, איין בחור אינפלוענסד צווייטען, ס'איז אינוואלווד מיט דראגס, מעג מען דאך היינט האבן מאריוואנא, ענד דעטס איט, ס'איז אינוואלווד מיידלעך מיט סעקס, משכב זכור, ענד עווריטינג, דעטס איט, ענד איטס א ביג ביג פראבלעם. און נישט די פראטעסט גייט עס העלפן, דארף זיך צוזאם זעצן אלע ראשי ישיבות און די עלטערן פון די קינדער, און אפשר דארף מען אויסלערנען די עלטערן, זאלסט אנזאגן די קינדער, דיין זון גייט אין ישיבה, קומט מען אים איינצורעדן אהער און אהין, און אויב דאס געשעהט זאלסטו מיר קומען זאגן, דארף מען זאגן פארן קינד, ענד יו העוו טו טעיק הים אוט פראם דער, עט ער נישט גיין אין א ישיבה, עט ער זיצן אינדערהיים, ס'וועט אים געבן אין אמעריקע דא אז מ'געט. אייגענע טיטשינג. די גאווערמענט צאלט פאר דעם. די גאנצע ישיבה ביזנעס זעה איך איז אין דר'ערד. גייט זיך מוזן אויפהערן. ס'גייט זיין אזוי ווי אין דער אלטער היים. ס'איז געווען ישיבות אין פוילן איז נישט געווען קיין ישיבות. ס'איז געווען. די ערשטע וואס האט געמאכט א ישיבה אין גאליציע איז געווען דער ערשטער באבאווער רב. ווען מ'האט עס נישט געקענט אנהאלטן ווייל ס'האט געקאסט אסאך געלט דאס אויסהאלטן האט מען געמאכט אז די בחורים זאלן קומען לערנען אין די בתי מדרשים. און ס'איז געווען יונגעלייט וואס האבן מיטגעלערנט מיט זיי. צו זיי האבן עס געטון פאר געלט צו נישט ווייס איך נישט. אבער אזוי האט זיך געהאלטן די תורה. געווען קיין ישיבות, יעדער איז געקומען, זיך אריינגעזעצט אין א שול און מ'האט געלערנט, און ווער ס'האט נישט געהאט דעם קאפ צום לערנען, אדער האט נישט געהאט די מחילה צום לערנען, צו זיצן, העי, ווייסט וואס ער האט געטון? ער איז געגאנגען ארבעטן, געווען א סטאלער, א שניידער, היינט גייט מען ווערן, איך ווייס, ענדזשינירס מיט אנדערע זאכן. מיט אנדערע ווערטער, איך וויל עס צו צעלייגן אויף אן אנדערן אופן, לאמיר זאגן ס'איז דא א ישיבה וואס איז דארטן דא, שורש פורה ראש ול', אז מען זאגט ס'איז נישט דא קיין באשעפער חס ושלום, אדער מען זאגט יאשקע פאנדראק דאס איז דער אמת'ער דרך, אדער מען זאגט מוחמד איז דער אמת'ער דרך, וואלסטו געשיקט דיין זון אין אזא ישיבה? זיכער אז נישט. יעצט אויב מען זאגט אים ער זאל גיין אין מיליטער דאס איז דער אמת'ער דרך, וואלסטו אויך נישט געשיקט א זון אין אזא ישיבה, איז דאס ריכטיג? סא היינט דארף מען שוין אנהייבן צו וויסן צו די ישיבה האט אין זיך אמונה שלימה אינעם אייבערשטן, צו מען גייט לערנען שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, צו מען גייט לערנען חלילה די פאדער ענד די סאן ענד די האולי גאוסט. ס'איז רחמנא לצלן, ס'איז אן אפעדעמיק יעצט, יעצט אז איך בין דא און איך האב עס מברר געווען, זעה איך איז די מצב נאך ארגער ווי אונז האמיר געמיינט, אונז זעמער בכלל נישט געווען באהאוונט אין די מצב. זאליכאן האט מען פארקויפט מען נעמט בחורים האט ער געוויסט ער קען ארויסשלעפן מיליאנען, איי דו נעמסט דאך די פראנצויזישע קינדער אהין, דעטס סאמטינג עלס, דאס איז דאס טוה איך און דאס טוט יענער. ס'איז ממש ס'איז א שרעק, ס'איז א שרעק, ס'איז שוין נישט דא היינט א חינוך הטהור, אונז זעמיר געווען באזארגט חינוך הטהור, ציונות, דער רבי זכרונו לברכה האט געהאט זיינע זאכן, מען האלט יעצט ביי חינוך הטהור, מען לערנט נישט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, מען לערנט ציונות דאס איז דער גאט, א אפגעפייגערטער גאט, און מען לערנט אז יעדער זאל זיך פאר דעם מוסר נפש זיין, און ס'האט מיר געוויזן א בחור א צעטל וואס מען טיילט אז די אלע וואס זיי גייען אין מיליטער און זיי ווערן געשאסן א. איש השם זענען אזוי ווי יצחק אבינו, און וועלכער איד וויל נישט זיין יצחק אבינו? און דאס איז די פראבלעם וואס מען לערנט אונז אויס, אה יצחק אבינו, דער אייבערשטער האט אים געהייסן פאר זיין טאטן ער זאל אים ברענגען פאר אן עקידה, דא האט דיר קיינער נישט געהייסן, זאלסט דא וואוינען, מוף אוועק, און נאך א זאך, ס'איז נישט נאר דאס מופן אוועק, מען הערט די ספרדים בלאזן שופר, ס'איז נישט נאר דאס מופן אוועק אדער נישט מופן אוועק, ס'איז דא דא א מורא'דיגע טיפע נקודה וואס מען דארף וויסן, מען טשעפעט מיט די אראבער, למשל יעצט האט מען געהארגעט דריי מענטשן, מען האט געהארגעט דריי ישראלים, דריי אין עפעס א קיבוץ, ס'איז אן אמת'ער א גרויסער בראך, אבער עטס ווייסט פאר וואס ס'איז געשען? דער איז א ריזן פאר איט, ווייל מען האט אנגעהויבן דא צו טשעפען די אראבער, מען האט אנגעהויבן ארויף צו גיין אויף זייער מקום המקדש, ווייסט א מחלוקת דער רמב"ם מיטן ראב"ד צו היינט בזמן הזה צו מ'טאר אויך נישט גיין אויף מקום המקדש דער ראב"ד זאגט אז מ'מעג גיין נישט קיין שום פראבלעם ער האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם אבער ער האט א אנדערן פראבלעם ס'איז א פראבלעם מיט די אראבער זיי שיסן מ'רייצט צו און מ'טוט און נאכדעם זאגט מען אוי מ'ווערט א קרבן עולה א הייליגער מענטש. העי, טשעפע נישט, גיי ווייטער און פארטיג. אויסער דעם וואס סאטמאר רב זאגט מען זאל נישט גיין צום כותל איז דא הונדערטער מענטשן וואס איך האב שוין גערעדט וואס זענען קיינמאל נישט דערלעבט צו גיין צום כותל. איך האב גארנישט מיטן כותל. ס'איז הייליג, אזוי ווי הייליג ס'איז אזא סכנה איז עס. ס'איז כל המקודש מחבירו און מחרב מחבירו. מ'דארף זיך שטופן צו די אראבער. למשל זייער אסאך מאל מ'גייט צום כותל מ'דאווענט הערט מען ווי דער אראבער דא אויפן מקום המקדש,

זייער א גרויסע תלמיד חכם, און ער האט אים געזאגט, רבי איך האב שוואכע הסתפקות אין די גאנצע אמונה, איך האלט אז יאשקע גערעכט, און ר' אהרן האט נישט געוואלט פארלירן אזא בחור, איז ער געגאנגען צום סקווערע רבי מ'האט אים מזכיר געווען, זאלסט וויסן דער בחור הייבט אן צו קריכן צו יאשקע'ן, און דער אלטער סקווערע רבי האט אים געזאגט, פרעג דעם בחור ווי ער ציעט אן זיין זייגער יעדן טאג, שוין, ר' אהרן האט עס אויך נישט פארשטאנען, אבער דער רבי האט אים געהייסן פרעגן, האט ער געפרעגט, פרעגט ער דעם בחור, זאג מיר ווי ציעסטו אן דיין זייגער יעדן טאג, אמאל געווען די זייגערס מ'האט עס געמוזט. אנדרייען, ס'איז נישט געגאנגען אויף אייביג מיט א בעטערי, יעדע פיר און צוואנציג שעה האט מען עס געמוזט דרייען, האט דער בחור געזאגט אז פון מיין צימער ווי איך לערן, ווי איך שלאף בעסער געזאגט, אז איך קוק ארויס איז דארטן דא א ריזיגער גלאק פון די קירכע און דארט איז דא א זייגער, האט אים ר' אהרן געבעטן הער אויף פון דארט אנצוציען דיין זייגער ווייל דאס ברענגט דיר אריין די הרהורים רעים פון יאשקע. איז די זעלבע דא אויכעט אין די ישיבות, אויסער דעם וואס זיי האבן באקומען געלט און כח הפועל בנפעל, זיי האבן נאך א פראבלעם, זיי נעמען גרויס געלט היינט אז מען זאל מאכן זיכער אז מען ברענגט אריין געוויסע בשר תותחים קאנאן פלייש פארן מיליטער, אין וויזשניץ איז געווען איינער געהייסן ר' משה שווארץ, ער איז געווען אזא קאפ שטיק אז די גאווערמענט האט געזאגט זיי גייען באפרייען עפעס אפאר הונדערט בחורים אטאמער ער קומט אין מיליטער, און ער האט נישט געוואלט, ער איז געווען א וויזשניצער אינגערמאן. איז במילא איז עס א גרויסער פראבלעם, א גרויסער פראבלעם. און יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'פאלט מיר ביי, מיין אייגענע בויך סברה, אז דער פרוש איז נישט געווען אזא רשע אליינס, ווייל ער וואלט מורא געהאט צו טון אזוי פיל רשעות. ער האט געהאט אסאך בעקינג פון גרויסע רבנים מיט רעבעס, כ'ווייס נישט פון וועלכע, אבער על כל פנים ער האט געמוזט האבן בעקינג, ווייל ס'קען נישט זיין זאל האבן געווען אזא רשע. און דער ציבור זאל עס פארשווייגן. די סעים טינג איז העפענינג נאו. די אלע פארלאזן זיך ווייל שטיינמאן האט געזאגט מען זאל גיין אין מיליטער און דער האט געזאגט און יענער האט געזאגט פארלאזן זיך אויף שטותים מיט הבלים און עט די ענד אוו די דעי גייט זיין אז נאך אפאר יאר עט מען זעהן וואס דא טוט זיך אפ אבער עגעין איך וויל עס נאכאמאל מסביר זיין זאליק האט געמאכט א גרויסן פראטעסט און ער ברענגט ארויף קינדער און ארויניקא טוט גארנישט ביידע זענען ראנג ווייל דאס איז נישט קיין וועג וויאזוי מען זיצט שטיל און לאידך גיסא זיי אליין האבן אויך געפירט זייערע מוסדות. ס'איז אזוי, ווי ס'איז געווען געלט האט מען געכאפט און גע'גנב'עט און אומגליקליך געמאכט משפחות, און איז במילא איטס אלל די סעים ליידער, איטס אלל די סעים, און במילא קען קיינער נישט זאגן קיין ווארט. אהרן איז שטיל, ער האט מורא צו רעדן, ער עט אים זאגן טול קורה מבין עיניך, דו האסט דאך אפגעהארגעט אזויפיל קינדער, און זלמן לייב קען מען אים אויך זאגן די זעלבע, זיי האבן אפגעהארגעט די אלע קינדער, פאר זלמן לייבן זאגט מען דו ווייסט די פראנצויזישע אידן ווי זיי וויינדן אפ אין די מיליטערי, און איינער. שלעפּט דעם צווייטן. איינער שלעפּט אַ צווייטן. מיט אַנדערע ווערטער, ס'איז געווען אַמאָל אַ ייִד, אַ שדכן, וואָס האָט יעדע וואָך אויסגעפֿירט צוויי שידוכים אין מונקאַטש. דער מונקאַטשער רבֿ האָט זיך גערעגט, פֿאַר וואָס ער קען נישט אויספֿירן קיין איין שידוך. זײַנע בחורים זענען געזעסן. זיי האָבן נישט געקענט טאָן שידוכים. האָט דער מונקאַטשער רבֿ געפֿרעגט דעם שדכן, וויאַזוי מאַכסטו אַזאַ קונצלעכע אַרבעט? זאָגט ער, הער אויס. אַזוי ס'איז דאָ אַ זכר, ס'איז דאָ אַ נקבֿה, איך שטעל זיי צוזאַם. איך דאַרף גיין צום טאַטן, צום שוויגער, צום שווער. זיי האבן געהאנגען וועש אין פישפיקלאדיין, שטעל זיי צאם וועסטו זעהן ווי ס'וועט פארן ווי א מחיה. אזוי האט ער געזאגט, און דאס איז וואס דא גייט אויכעט היינט, די ישיבות זענען אזוי אינפעסטעד, איין בחור זאגט פארן צווייטן, איך ווייס ווי גוט ס'איז צו גיין אין מיליטער, און דער אמת איז זיי ווייסן דאס אז דאס רייצט אן דעם עולם, איז מאכן זיי א נייע זאך, אז זיי זעען א מיליטערס מאן אין יוניפארעם א פרומער, הייבן זיי אים אן צו רודף'ן, נו וואס מיינסטו געשעהט? איז גייען די אנדערע און זיי ארבעטן פארקערט, דו קענסט עס נישט עוקר זיין, יענער איז אין מיליטער, אבער דאס איז נישט די רפואה, די רעמעדי, די רפואה איז אז מען דארף אריין ברענגען אין א בחור א זאך, וואט דו איי וואנט אוט אוו מיי לייף, וויאזוי וויל איך אויסזעהן פינף יאר ארום, וויאזוי וויל איך אויסזעהן צען יאר ארום, וואס וויל איך פון מיין לעבן, וואס איז מיין. קיד וואס איז מיין ציל? אפילו ער האט א ציל ער זאל ווערן א פיילעט אין אל על איז אויך א ציל, א פרוי איז געווארן יעצט א פיילעט, א מאמע פון פיר קינדער, א מענטש מוז האבן א ציל אין לעבן, און אויב ס'איז נישט דא קיין ציל אין לעבן האסטו גארנישט פון דיין לעבן, דאס האט מען קיינמאל נישט געלערנט ביי אונז אין די ישיבות און אין די כוללים, מען דארף וויסן וואט דו איי וואנט אוט אוו מיי לייף אין די נעקסט פייוו אר טען יערס. און זען צי דו טוסט עפעס זאלסט אנקומען צו דעם, אין פאקט מ'לערנט נישט אמונת השם אין חדרים, מ'לערנט נישט אמונת השם אין די ישיבות און אין די כוללים, און יעדער איז א צעלאזטע פערד, ער מיינט אז אין צבא דאס איז דער גליק, ער קען פארלירן זיין לעבן דאס איז אויך נישט געפערליך, ער קען נאך אנשניידן נאך ארגער, ער קען ווערן א קריפל פאר לייף, און וואס האט ער פון דעם גאנצן? נא נא נא רבותי, דאס האול טינג איז ממש א גזירה. קיינער זעהט עס נישט. סאטמאר רבי האט געהאלטן אז ציונות דאס איז געווען איינע פון די גרעסטע גזירות אויף כלל ישראל, ס'האט אפילו ארויסגעשטופט משיח'ן, רבותי די גזירה דאס איז ציונות, און אז מ'וועט נישט ארבעטן דאס ווי מ'זאגט אוועקצונעמען פון די ישיבה בחורים און פון די מיידלעך אין סקול דען ווי'ר אלל פינישד. יעצט פאר קיין שום מדינה קען מען נישט טראסטן אפילו פאר אמעריקא אויך נישט, ס'דא הונדערטער מעשות וואס איך ליין וואס ס'איז געווען א מענטש, ער האט געארבעט אין די העכסטע פאזישן פון עפעס א אטאמישע זאך, ער האט אבער געהאט איין חסרון, ער האט געהאט שלשול אין פיסק, ער פלעגט ארום גיין טו ברעג עבאוט הימסעלף, ער האט דאס געמאכט, ער האט יענץ געמאכט, ויהי היום, די גאווערמענט האט אים קיינמאל נישט געווארענט, און וואס האבן זיי געטוהן מיט אים, זיי האבן אים דערהארגעט. זיי האבן אים איינגעלאדענט אין עפעס א גרויסן האטעל, מען האט אים ארויסגעשטופט פון די פענסטער און ער איז געהארגעט געווארן. די קינדער זיינע האבן געוואוסט וואס דא איז פארגעגאנגען, האבן זיי דעסיידעט צו סוען די אמעריקען גאווערמענט, און זיי האבן געסועט די גאווערמענט, און למעשה האט זיך אויסגעוויזן אז מיט די היינטיגע קאמפיוטערס האט מען איבערגעוויזן פאר די גאווערמענט אז די גאווערמענט האט אים געהארגעט, ווייל זיי האבן געטענה'ט אז ער איז ארויסגעפאלן פון די פענסטער, הי לאסט בעלענס און הי פעל דאון, האט מען גענומען און געמאכט אן אוטאפסי. צו אויף אים, און מ'האט געזעהן אז דער קאפ איז געווען צוזעצט אויף אפאר זייט, האבן זיי אריינגעלייגט דעם מענטש אין א קאמפיוטער, אן אימעדזש, און זיי האבן אים ארויפגעפירט אזוי הויעך ווי די האטעל איז, זיי האבן גענומען די וועיט פון דעם מענטש און זיי האבן אים אראפגעשטופט מיטן קאמפיוטער, און ס'איז אויסגעוויזן אז נאו וועי וואלט ער געלאנדעט אויפן קאפ, ער האט געלאנדעט אויף די פיס, און די פיס איז אויך געווען צובראכן. האבן זיי געטענה'ט אז מען האט אים אנגעמאקלט די ביינער, און ווען ער איז געווען אנקאנטשעס האט מען אים ארויסגעווארפן. און נישט נאר דאס, זיי האבן געטראפן אויף זיין באדי אז ער האט געהאט אזא נידל, א נידל מיינט ס'איז דא אזאלעכע נידלס וואס מען געבט פאר איינעם ער זאל נישט שרייען, פאר חיים שנעבאלג זאגט מען האט מען אויך געגעבן די נידל, ער איז געווען ערגעץ אין א האטעל אין קאנעדיקעט, קודם האבן די מאפיא אים געגעבן דעם נידל ווערט ער באוואוסטלאז, נאכדעם שרייט ער שוין נישט, זיי האבן זייער וועגן, בקיצור די גאווערמענט האט אים אפראווד. סעווען הונדרעד ענד פיפטי טאוזענד דאלערס פאר די פעמילי איז נישט געווען יעצט איז שוין געווען צען יאר צוריק פאר א גאווערמענט טארסטו נישט טראסטן זיי טוען וואס זיי ווילן זיי האבן דיך אין בוידעם און יעדער וואס ארבעט דארט מיינט זיין אייגענעם פרעסטיזש און דיס איז אן אמעריקען גאווערמענט שטעל דיר פאר נו קומסטו צו אנדערע גאווערמענטס טו טוירד קלעס גאווערמענטס. און דו קומסט צו צו גאווערמענטס ווי ארץ ישראל, דאס איז איין שטיק רציחה, זיי זענען צוקאכט און צוהיצט, דא האבן זיי צרות פון די אראבער, דא האבן זיי צרות טאמער אין אמעריקע געווינט איינער וואס איז נישט צו זייער טעיסט, עס איז אזא, ס'האלט זיך די גאנצע זאך אזוי ווי די רעבע אין חדר האט ארויפגעלייגט אויף די טיר וואס איז געווען א גלאז מען זאל קענען זעהן צי די רעבע מאכט נישט מאלעסטעישן, האט די רעבע גענומען א טוילעט פעיפער מיט אביסל שפייעכץ, ס'האט געקלעבט, שטעל דיר פאר! און יעצט א באס דרייווער אין סאטמאר האט אויך צוגעקלעבט די ווידעא מיט אזא טוילעט פעיפער, נאר די מעשה איז ער האט נישט געוויסט אז אונז האמער עטליכע הידען קעמערעס אויך, איז במילא קען מען נישט טראסטן מדינת ישראל ווען ס'קומט צו פארקויפן קינדער בירגער וואס מ'האט ארויפגעברענגט, זיי זענען נישט משוגע'ס, זיי האבן אויסגעגעבן מיליאנען ארויפצוברענגען די תימן'ער קינדער, זיי האבן געוויסט אז זייער ציל, זייער ציל איז געווען זיי גייען דאס פארקויפן. איך האב געהאט א פעטער וואס ער לעבט שוין נישט, ער האט געהייסן ר' נחום מאשקאוויטש, זיין ווייב האט מיר פארציילט, אז זי האט אריינגעפירט עפעס צוויי קינדער מיט עפעס א געוויסע קראנקהייט, א קינד האט א קראנקהייט, בקיצור אינדערפרי איז זי צוריקגעקומען זאגט מען איר דאס קינד איז געשטארבן, ווי ס'געשען מיטן צווייטן ביידע, זיי האבן געהאט אזא דיזיז וואס זיי האבן געקעטשט איינער פון צוויי. פרעגט זי, נו ווי איז די קינד? לאמיך אים גיין באגראבן. האבן זיי געזאגט, ס'איז געווען אזא אינפעקשעס דיזיז אז מ'האט אים באגראבן אויפן פלאץ, האמיר אונז א בית החיים וואס דארטן קען מען נישט צוקומען ווייל ס'איז אינפעקשעס דיזיזעס. פופציג יאר שפעטער האט מען געהאט א רומער אז זיי זענען ביידע אין מאנטריאל, מ'האט זיי דארט פארקויפט, זעהט אויס מ'האט פארקויפט א ביוטיפול סעט אוו סיבלינגס, און שוין, דער פעטערמאן האט נישט געלאזט מ'זאל זיי נאכגיין, ווייל ער האט גע'טענה'ט, מען איז געוואויר געווארן אז ס'האבן ביידע חתונה געהאט מיט א גוי'טע, זאגט ער, זענען דאך די קינדער עניוועי גוי, וואס זאל איך גיין יעצט טון, כ'על אים זאגן ווארף ארויס די שיקסע, כ'על אים זאגן ווער א בעל תשובה, ס'איז דען זיין שולד? די גמרא מסכת שבת קלערט דורך אונז אויף אלעס, די גמרא פרעגט ווי אזוי קען דאס זיין? אזוי ענטפערט די גמרא, תינוק שנשבה, שנשבה בין העכו"ם, מ'האט נישט געלערנט מיט אים, זיי האבן דאס געטון מיט טויזענטער קינדער, און יעצט גייט מען געוואויר ווערן אז די מיליטער איז די זעלבע פארברעך, און ס'איז אינוואלווד ועד הישיבות. אליינס. און ס'איז אינוואלווד די שענסטע און די פיינסטע ארגעניזעישנס וואס כאילו זיי זענען גאר אויף דיין צד. כ'האב גערעדט דא יעצט מיט נאך א בחור, איר זאלט וויסן רבותי, איך האב מיר ערלעדיגט, כ'האב עקסטענדעט מיין טיקעט פאר נאך אפאר הונדערט דאלער, און איט וואס ווארט עווערי פעני, עווערי פעני. א בחור זאגט מיר, איך וויל דיר עפעס זאגן, מ'גייט אין מיליטער, ס'איז דארטן דא אזא בודקעלע ווי מ'שטעלט זיך, דארט ווי מען באקומט די פטור, ס'דא א בודקעלע, שטעלט זיך דארט אראפ, זאגט ער, ניינציג פראצענט פון די אלע מענטשן מוזן נעמען פרייוועט לויערס אויך, ווייל זיי זיי זענען אזוי הארט צו דיר, זיי פארדרייען דעם געזעץ, זיי האבן נישט קיין מורא, ס'איז נישטא קיין געזעץ, ארץ ישראל איז א לאנד וואס האט נישט קיין געזעצן, נישטא קיין געזעצן דא, די געזעץ איז וואס די גאווערמענט וויל דיך ארויסצוציען פון דיר געלט אדער דיינע קינדער, דאס איז דאס געזעץ, נישטא קיין געזעץ, א באנדע אזיאטישע צעווילדעוועטע פערד האבן זיך צוזאמגעזעצט און געמאכט א מדינה, ס'איז נישטא קיין געזעץ. און די צרות וואס מ'האבן מבית און מבחוץ פון די אראבער, אויף דעם איז אויך נישט דא קיין געזעץ. זיי זענען פארלוירן. זיי לעבן נאר ווייל זיי האבן נישט וואו צו גיין, א מאס אימיגרעישאן. ווען מען זאל געבן צוריק דייטשלאנד, אז אונז זאל מיר קענען צוריק גיין אויף אונגארן צו איבעראל פון דארט וואו אונזערע עלטערן קומען, וואלט מען זיך דאך אונז מחיה געווען. אונזערע קינדער, אונזערע אייניקלעך זענען דאך דא איינגעשטעלט מיטן לעבן יעדן טאג. חק. און ממילא קען מען זיי נישט טראסטן, זייער חק און נישט קיין חק צו גארנישט, און נאכדעם איז דא די נעבעך די אונזערע היימישע די גוט מאכערס ווי איך רוף עס, זיי קוקן וויפיל ס'בלייבט ביי זיי אין טאש, קוק וואס פרוש האט איבערגעלאזט, ער האט איבערגעלאזט די פרומע פעלעס האטעל, ער איז געווען א מולטי מולטי מיליאנער, און דער אנדערער, דער בערנארד בערגמאן זיין שיטה. אים האט מען געכאפט מיט נורסינג האום סקענדעלס און ער איז געבליבן אן ארעם מאן. ארעם מאן איז ער נישט געבליבן, זיינע קינדער האבן נאך עפעס. זיי האבן נאך אלץ מער פון מיר און פון דיר. אבער אויף דעם האט ער געמוזט פארקויפן קינדער. ער האט אפגעהארגעט טויזענטער און צענליגע טויזענטער אידישע קינדער מיט משפחות. יעצט וועט איינער פרעגן איז דאך משה לייב גערעכט אז ער איז געגאנגען פראטעסטירן. דער אמת איז, מען דארף גיין פראטעסטירן, אבער נישט מיט קיין שקר. קאז איינמאל אז דו הייבסט אן מיט די סאקמערע קאקמערע ליגיונות, עווענטשועלי וועט אלעס ארויסשווימען. כ'האב ענק שוין דערציילט אמאל, כ'האב געהערט פון די ערשטע דרשות וואס כ'האב געהערט פון רבי עמרם בלוי זכר צדיק לברכה. רבי עמרם האט געזאגט א דרשה, כ'בין פונקט דארט געווען, האט ער געזאגט אזוי, אז, עה, משה רבינו ס'איז געווען דארטן ביי עה אין פרשת שמיני, משה רבינו האט זיך גערעגט וועגן דעם קרבן, האט מען אים מסביר געווען, זאגט ער, יא, ס'אמת, כ'האב טאקע אזוי געהערט פונעם אייבערשטן, איך האב פארגעסן. זאגט רש"י להגיד שבחו של משה אז ער האט מודה געווען אז ער האט טאקע אזוי געהערט און ער האט פארגעסן, אה ממש א שבחו של משה, האט רבי עמרם געפרעגט א קשיא, נעם א פראנצויזישן גוי, נישט קיין משה רבינו, א געהעריגער גוי פון די גאס, און ער האט עפעס פארגעסן און איינער האט אים דערמאנט, זאגט ער אים יא, יו רייט, איי פארגאט, איט וואס א מיסטעיק, איי פארגאט. דאס איז געווען די שבחו של משה, דער רבן של ישראל, משה רבינו וואס ער האט גערעדט מיטן אייבערשטן פנים אל פנים, זיין שבח איז געווען אז ער האט עפעס פארגעסן, ער האט מודה געווען? הע הע דאס איז א דזשאוק! האט ר' עמרם געזאגט א מורא'דיגע זאך, א מורא'דיג ווארט, דער בעל דבר קומט דאך צו יעדן מיט זיינע טענות, ער האט געזאגט פאר משה רבינו'ן אזוי, הער מיך אויס, דו זאלסט מאכן זיכער אז דו האלטסט דיך ביי דיינס, איי עס איז נישט אמת, דו מוזט אבער פייטן פאר די תורה. פארוואס? ווייל ווען דו קומסט ארויס מיט א סטעיטמענט כ'האב פארגעסן, און אהרן איז גערעכט, גייט דער עולם אנהייבן צו זאגן wow ווער ווייסט וואס נאך ער האט שוין פארגעסן, wow ווער ווייסט ווי קראנט גאנץ תורת משה איז, רעדסט דא פון א מענטש וואס ער פארגעסט? ס'געווען איינער אין אמעריקע, ער האט געוואלט אריינקומען, א א פויליש אידל, האט מען אים געזאגט מען וועט דיך פרעגן וויאזוי דו הייסט, העסטו זאגן וויאזוי דו הייסט אויף ענגליש, בקיצור ס'איז געקומען צום באאמטער און ער האט זיך דערשראקן, פרעגט ער אים וואטס יור נעים, הייבט ער אן, כ'האב שוין פארגעסן, שרייבט יענער אויף, שעין פערגוסאן, וואס דאס אין אמת'ן מיינט, כ'האב שוין פארגעסן, ס'איז דא אט איינער פון די גרעסטע מיליאנערישע פלאמבינג קאמפעניס הייסט פערגוסאן, האהא ער האט שוין פארגעסן. בקיצור, מען וואלט אנגעהויבן צו זאגן משה רבינו דער פארגעסער. האט אים דער בעל דבר געזאגט, זאג אזוי ווי, האב איך געהערט פונעם אייבערשטן, פארקויף זיי באלאוני, אבער ס'מוז גיין ווייל מיט דעם ראטעוועסטו תורת משה. האט משה רבינו געענטפערט פארן שטן, די תורה איז תורת אמת, און מיט קיין שקר קענסטו קיין אמת נישט בויען, איטס נאט גאנא העפן, אויב איך וויל אנהייבן מיט שקר עט עניוועי אונטערגיין תורת משה, די תורה איז תורת אמת, און ער האט נישט געוואלט זאגן גארנישט. ער האט נישט געוואלט, ער האט געזאגט יא איך האב פארגעסן און דעטס איט, יעצט אויב ס'מאכט א קוועסטשען מארק אויף אנדערע זאכן אין תורת משה, דאס קען איך מיר נישט העלפן, איך מוז זאגן דעם אמת. זייער א הייליג ווארט. איז די זעלבע דא אויכעט, זאליק האט געדארפט קומען און זאגן הער אויס, אונז טראסט מיר נישט פאר די ציונים, אונז ווייסן מיר נישט וואס עט זיין צען יאר ארום, ער האט געדארפט ווען קומען זאגן איך האב אינפארמעישן ווייל די אינפארמעישן וואס איך קריג קריגט ער אויכעט. איך האב אינפארמעישן אז מ'נעמט א שוואכע עלעמענט און דארט געווינען זיי, ביי די בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס געווינען זיי, ביי די ספרדישע בחורים געווינען זיי, און מ'איז דוחה נפש מפני נפש. דאס האט ער געדארפט קומען זאגן, נישט זאגן א ליגענט מ'נעמט בכפייה, ס'איז שקר מ'נעמט נאך נישט, ס'קען זיין מ'וועט נעמען, איך זאג אייביג די אידישע גלות זאל אזוי לאנג דויערן ווי לאנג מ'וועט נישט נעמען בחורים אין מיליטער. על כּל פּנים, מ'עט וועלן נעמען, מ'עט זיך מוזן שלאָגן, אָבער נישט מיט קיין ליגנות, זאָליקאָ! די ליגנות זאָלסטו אַוועקלייגן אין דער זייט, ווייל מיט דעם וועסטו נישט געווינען, מיט דעם וועסטו אונטערברענגען סאַטמער. יעצט וויל איך ענק זאָגן אַ ביסל, עס זאָלסט פאַרשטיין וואָס דאָ גייט פאָר, מער אין ביותר שאת, ביותר עומק, וויל איך ענק עפּעס זאָגן. ס'דא די וואך איז געווען די הפטורה, ווער ס'האט פארשטאנען וואס ס'שטייט דארט, ישעי' הנביא זאגט אונז מוסר, ער זאגט אונז, אונז וויל מיר זיין גוט צום אייבערשטן, אונז וויל מיר זיך איבערבעטן צונעם. ס'דא א מעשה, אמאל איז געווען א איד, האט חתונה געהאט, און די שלום בית האט זיך נישט אויסגעארבעט, ויהי היום גייט ער צו א גרויסן רב, זי, די פרוי, און זי זאגט, איך ווייס איך בין געווען שלעכט צו מיין מאן, כ'האב אים נישט באדינט ווי עס דארף צו זיין, כ'האב מיט אים ארומגעשפילט, ווען ער האט מיך געברויכט בין איך נישט געווען אוועילעבל, אבער אונז ווערן מיר עלטער און איך וויל זיך איבערבעטן מיט מיין מאן, דער שלום בית איז געהארגעט, זאגט דער רב פיין, וועסט דיך אנטון שבת'דיג, דיין מאן וועט אהיימקומען היינט ביינאכט און דו וועסט אים געבן גוט צו עסן, גוט, וועסט אנגרייטן א שבת'דיגע מאלצייט מיט אלעם, און וועסט נאך קויפן א קליינעם פרעזענט, וועסט עס שיין איינפאקן און דאס וועסט אים אראפלייגן אויפן טיש און ווען ער וועט אהיימקומען וועסט אים געבן א ברייטן העלאו, און אזוי וועט זיך אנהייבן דער שלום בית. קיצור דער מאן קומט אריין און ער זעהט דארטן ס'איז אנגעגרייט א גוטן עסן מיט א פרעזענט מיט אלעם, נעמט ער דעם טעלער מיטן עסן און ער ווארפט עס אויף דער ערד, ער נעמט די מתנה ער עפענט עס אפילו נישט ער ווארפט עס ארויס פון די פענסטער און ער זאגט פאר די פרוי דו פארשטייסט נישט דו ווילסט מיך קויפן מיט אביסל עסן נאך די אלע יארן וואס דו האסט מיך אזוי מצער געווען אביסל עסן דארף איך פון דיר איך האב דיך פיינט איך וויל דיך נישט האבן דיין פרעזענט אינטערעסירט מיך נישט. דאס זאגט ישעי' הנביא פאר אונז, די אידן זאגן פארן אייבערשטן, זע מ'האט דאך דיך געברענגט קרבנות, מען האט דיך געברענגט די אלע גוטע זאכן וואס דו האסט געהייסן, די מנחה, קטורת, זאגט דער אייבערשטער, איין מינוט, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי, איך וויל אפילו נישט זאלסט קומען אין מיין הויף אריין, איך האב דיך פיינט, זאגט דער אייבערשטער, איך האב פיינט כלל ישראל, דער אייבערשטער זאגט, אך ברויך דיינע זבחים, דיינע געשעכטעכצער, דיינע מאלצייטן וואס דו געסט מיר, איך ברויך נישט די אלע זאכן. דער אייבערשטער זאגט, ס'עקלט מיך ענקערע סעודות שבת מיט ענקערע קרבנות, איך עקל זיך, איך האב ענק פיינט. נו, אז ער זאגט ער האט אונז פיינט, דארף מען דאך האבן א ריזען פארוואס ער האט אונז פיינט. וואס האבן אונז געטון שלעכט? מ'האט געהאלטן שבת, מ'האט געהאלטן די קרבנות, מ'האט דאך אלעס געטון. זאגט דער אייבערשטער, ניין, ניין, ניין, דא איז עפעס טיפערס פון דעם. דא איז דא אז מ'האט גענומען וויקטימס און מ'האט זיי אין דר'ערד געלייגט, מ'האט זיי נישט אויסגעהערט, מען האט נישט געגעבן פאר זיי דזשאסטיס, מען האט נישט געזען אז אן אלמנה מיט יתומים זאל מען נישט אנטון רשעות פאר זיי, דער אייבערשטער זאגט איך הער די געוויין פון די אלמנות, אך ברויך ענקערע קרבנות, איך ברויך עטס זאלטס ווערן נארמאלע מענטשן, זיך אויפפירן על פי תורה, און אז עטס זענטס נישט נארמאלע מענטשן זאגט דער אייבערשטער ענקערע ראש חודש'דיגע מאלצייט וואס עטס געטס מיר די קרבנות, און ענקערע שבת'דיגע מאלצייט, ס'עקלט מיך, כ'האב עס פיינט. יעצט לאמיר קומען צו אונז. די תורה זאגט אונז אסאך מאל אז מען זאל אבאכט געבן, מען זאל נישט מצער זיין קיין אלמנות, קיין יתומים, מען זאל נישט מצער זיין א פרעמדן, מען זאל נישט מצער זיין א גר. פארוואס? ווייל עטס זענטס אויך געווען גרים, און דער אייבערשטער זאגט, טאמער עטס טוט זיי יא מצער זיין, וועל איך אויסהערן זייער געוויין. אזוי שטייט אין שמות. קאפיטל ק ב, פסוק ק, ק א, ק ב, ק ג, יעצט, ס'איז געווען א צייט אין די ניינטינט סענטשערי, רוסלאנד האט דאס געטון, זיי האבן אביוזד די ארעמע און די יתומים, זיי פלעגן ארום גיין צאמנעמען די אלע קינדער וואס מ'האט זיי נישט געקענט געבן גענוג צו עסן, די עלטערן, און זיי האבן דאס אלעס צוזאמענגעקליבן פאר צאר ניקעלאי דעם ערשטן, און מ'האט זיי גענומען אין מיליטער. מ'פלעגט כאפן די קינדערלעך און מען פלעגט זיי אוועקטראגן, און די מאמעס פלעגן זיך געזעגענען און נאכשרייען קינדערלעך בלייבטס אידן, דער גרויסער ר' פנחס'ל קאריצער האט אויך געהאט צוויי אזאלכע קינדער, מען האט זיי אוועקגעכאפט, מען האט נישט געלאזט זיין קיין איד, מען האט זיי געהאלטן פינף און צוואנציג יאר, נאכדעם האט מען זיי אהיימגעשיקט, אלטערהייט, עטס ווייסט די מעשה, ר' איציקל פעטערבורג איז מען געגאנגען אויסלייזן איינעם אין יום כיפור, און מען האט נישט געוויסט ווער ס'זאל דאווענען פארן עמוד, ר' איציקל פעטערבורגער איז געווען און איינע פון די ליבאוויטשע רעבעס, האט מען געזוכט ווער ס'זאל נעבעך דאווענען, ס'איז געווען די אלע. חברה וואס האבן שוין אפגעדינט דעם צאר'ס מיליטער. בקיצור איז דארט געווען א איד א בעל תפילה, ער איז געווען א זון פון דער פנחס'ל קאריצער, און ער האט זיך צוגעשטעלט און ער האט אנגעהויבן פאר נעילה, רבונו של עולם, יעדער גייט צו און ער בעט ביי דיר עפעס, איינער בעט ביי דיר פרנסה, אונז דארף מען נישט בעטן ביי דיר פרנסה, אונז לעבן מיר אויף קצבה פונעם צאר, אונז קען מיר נישט פארדינען מער, דאס איז אונזער קצבה, איז דא מענטשן וואס זיי בעטן געזונט, וואס ברויך מען אונז געזונט, אלטע בחורים, אלטע בעטשלערס, פופציג זעכציג יאר, קיינמאל נישט חתונה געהאט, וואס האבן מיר אונז פון אונזער לעבן. זיי געזונט, כ'לעבן, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי בעטן זיי זאלן לאנג לעבן, אונז האמיר גארנישט פון לאנג לעבן, קורץ לעבן, ס'איז אלעס איינס. האט ער זיך צוגעשטעלט און געזאגט, אונז בעטן נאר יתגדל ויתקדש שמיה רבא. האט ר' איציקל פעטערבורגער געזאגט, זעסט, דער קדיש האט צובראכן אלע גזירות. זיי האבן נישט געוויסט אז ס'דרייען זיך אזאלעכע מענטשן. עניוועי, דאס איז געווען די מעשה. זיי האבן געהייסן די קאנטעניסטן. מען האט געגעבן א כאפ א קינד, מען האט אים אוועקגעפירט, ער האט געמוזט פארגעסן פון זיין עבר, און זיי האבן געדינט די רוסישע מיליטער. יעצט, די היסטערי בוקס שרייבן היינט אז מען האט די חברה מאלעסטעד, מען האט זיי געשלאגן, ווען זיי האבן געהאט דיזיזעס האט מען זיי נישט געהיילט, מען האט זיך אפילו, מען האט נישט גענומען דאקטוירים זיך צו לערנען אויף זיי. זיי זענען אלע געווען גרויסע טרינקערס, זיי האבן געטרינקען נעבעך, און זענען געווען אלע לאונלי, וואס זיי האבן נישט געהאט וואט טו לוק פארווערד פאר, זיצט און ארבעט שווער א גאנצן טאג, די באס שרייט אויף דיר, דו ווייסט דו האסט א ווייב, א שטוב מיט קינדערלעך צו וועם אהיימצוקומען. יעצט, די רייכע מענטשן אין די קאמיוניטי דעמאלטס פלעגן באצאלן גרויס געלט פאר די כאפערס, זיי האבן געהייסן כאפערס, אזוי האט מען זיי גערופן, אויף אידיש כאפערס, כדי מען זאל נישט כאפן זייערע קינדער. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב געליינט אמאל אין א ביכל, ס'האט מיר זייער וויי געטון, ס'טוט מיר נאך יעצט וויי, ער ברענגט דארטן אז ביי די רוסן איז געווען אפגעשמועסט אז די שנייערסן פעמילי זענען די בלו בלאד און מ'טאר זיי נישט נעמען אין מיליטער, ס'האט מיר זייער געהארט, ווער זאגט אז שנייערסן איז א גרעסערע מיוחס ווי אן אנדערע רוסישער, און קען זיין וועגן דעם האט דער אייבישטער אזוי געפירט אז ס'האט זיך אויסגעלאזט פון די שנייערסאנס גאר. נישט, ס'איז געבליבן דארטן איינער א מחלל שבת, ער איז א נעפיו פונעם היינטיגן ליבאוויטשער רעבן, און ס'איז געבליבן פון גארנישט פון ליבאוויטש, און ס'וואלט געקענט בלייבן ווייל ס'איז געווען די שנייערסן פעמילי, מ'האט געוואלט דא ברענגען אהער פון טשעבין, ער איז אויך אן אייניקל, דעם ראש ישיבה'ס זון, אה, זיי האבן נישט געוואלט, פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט אריינגעגעבן א דזשוק אין דעם שנייערסן, ס'מוז אונטערגיין שנייערסן. ווער זאגט אז דו ביסט א גרעסערע מיוחס ווי א צווייטע? דאס איז מיין אייגענע אויפפאסונג. עניוועי, פלעגט מען באצאלן פאר די חברה גרויס געלט, און מ'האט געוויסט וואו ס'איז דא די קינדער פון די אלמנות, פון די ארעמע קינדער, און די האט מען געגעבן פאר די רוסישע פאר פרי, תמורת דעם וואס מ'האט נישט געכאפט יענע קינדער. עטס ווייסט נישט וואסארא צרות כלל ישראל איז דורכגעגאנגען. עניוועי, דאס האט געמאכט א מורא'דיגע פראבלעם, מ'איז געגאנגען צו די רבנים און מ'האט זיי געבעטן, פארוואס האסטו א בליינד איי קוקן וואס דא גייט פאר? ס'איז דאך אן אומגליק, מ'כאפט נאר די צובראכענע משפחות. דאס האט געמאכט, איך זאג אייך נאך וואס זיי שרייבן די אלע, איר ווייסט איך בין דאך א גרויסער חקרן, דאס האט געמאכט אז מ'זאל קיינמאל נישט האבן קיין דרך ארץ פאר רבנים, אינדערהיים האט מען אויך שוין נישט געהאט דרך ארץ, ווייל מ'האט געזען אז דארטן וואו ס'איז דא געלט, דארטן דרייען זיי זיך, זיי קוקן נישט אויפ'ן אמת. ס'האט נאכדעם צוגעברענגט.

אז אנפארטשענטלי א קליינע נאמבער פון רשעים האבן אויך געסטראשעט די רבנים אז מען קען זיי אויך אונטערברענגען, און זיי האבן געסטראשעט אז אונז זעמער אזוי גרויס אונז קען מען אומברענגען די גאנצע קאמיוניטי אויכעט, און דאס איז געווען פארוואס ס'ווערט געברענגט אז איינער אין חושן משפט ווערט געברענגט אין סימן שפ"ח ווערט געברענגט אז טאמער ס'דא מענטשן וואס זיי סטראשענען און זענען מוסרים איז איז מורידין ולא מעלין און א מענטש מעג זיך אין שולחן ערוך ווערט געברענגט א מענטש מעג זיך פראטעקטן פון די חברה אויף עני וועי פאסיבל. יעצט לאמיר צוקומען צו אונז. מען האט דא אפגערעיפט יונגלעך מיט מיידלעך. די רבנים האבן מיטגעהאלפן, זענען אליינס רעיפיסטס. ס'איז געווען יעצט א פאסט, מען האט געפאסט. אין רוסלאנד זאגט מען תפאסט'ל נישט תגנב'ל נישט. פאסט נישט און גנב'ע נישט. מען האט געפאסט, ביג דיעל האסטו געפאסט, ביג דיעל. קוקט זיך איינער אום פאר די וועל ביאינג היינט פון אידישע קאמיוניטיס? ניין, אויב עפעס היטן זיי זיך אום אז די חזירים זאלן קענען ווייטער טון אלעס וואס זייער הארץ באגערט, ס'איז אנבעליוועבל, און דער אייבערשטער הערט אויס די צובראכענע קינדער, מען מוז נישט זיין אן אלמנה מיט א יתום, די קינדער בלייבן יתומים און אלמנות פאר די רעסט אוו דעיר לייף, זיי גייען שוין נישט האבן קיין לייף, די גמרא זאגט ווען איינער זעט א שיינע פרי און ער עסט נישט, איז ער עתיד ליתן את הדין ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט מען זאל הנאה האבן דערפון, און אויף דעם מאכט מען ברכות. און ממילא קענט עטס פאסטן, עטס קענטס דאווענען און בעטן, עס קומט יעצט ראש השנה, יום כיפור, סוכות, דער אייבערשטער זאגט איך ברויך עס נישט, איך הער ענק אפילו נישט אויס, זאגט דער אייבערשטער, איך וויל וויסן וואו איז דא משפט, פארוואס נעמט מען די אלע צובראכענע מענטשן, די וויקטעמס, און מען טוט זיי נאך מער צוברעכן, וואס האט עטס געטון מיט מיר, איך האב מיך אנגענומען פאר די וויקטעמס, דאס טאר מען שוין אויך נישט. געלייגט אין חרם און יעדער האט געמיינט ס'איז א דזשאוק און דער רב האט געמיינט ס'איז א דזשאוק און יעדער האט צוגעהאלפן דער האט נאר אונטערגעשריבן אז ער איז רב פון די שטאט יו טינק דיס איז א דזשאוק? איטס א סיריעס סיריעס מעטער וואס עטס האטס געטון מבזה זיין א מענטש פון איין עק וועלט ביז די צווייטע פאר גארנישט? פארוואס? ווייל איך האב געוואלט אז מ'זאל נישט טאטשן א קינד? איך האב ענק געהאט אין דער ערד, איך זאג פאר ענק איך האב ענק אלע אין דער ערד, איך האב מיך געשטעלט קעגן ענק אזוי ווי א שטיינערנע וואנט און דאס האט אראפגענומען דעם חרון אף פון כלל ישראל. און די זעלבע איז מיט די בחורים, מען האלט אין איין ארויס ווארפן א בחור, ווען דו ווארפסט ארויס א בחור האסט אים דערהארגעט, ער בלייבט א יתום און אן אלמנה און א וואס דו ווילסט בלייבט ער, איך פארשטיי בכלל נישט פארוואס די רבנים פאסטן היינט, ווען איך בין א רב וואס איך טוה אזוינפיל שייגעצשטיק ווי זיי, אזא איצל גליק מיט די אלע שקצים ארום און ארום, עטס ווייסט וואס איך טוה ווען איך וואלט געפרעסן העם און עגס? און ברבים יעדער זאל זעהן די לעצטע זאך וואס עטס ברויכטס דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן ווייל דעמאלטס וועט זיין השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה עטס עטס גיין אין דר'ערד מ'עט נישט קוקן אויף ענק עטס עטס אפילו נישט אויפשטיין תחיית המתים עטס זענטס אלע מלווה בריבית יעדער רב כמעט וואס איך ווייס האט געבארגט געלט בריבית אזאלכע לאו לייף זענען זיי עטס האטס געבארגט און נישט באצאלט פאר ענק איז דער גרעסטער חורבן אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן פון דעם חורבן, פון דעם גלות. יעצט פארוואס האב איך ענק דאס געברענגט די זאך? ווייל דאס וואס עס געשעט יעצט דא אין ארץ ישראל, מען נעמט די וויקער חברה, די ספרדישע, די וואס האבן נישט ווער ס'זאל קענען זיך אננעמען פאר זיי, ווי ס'איז דא א צובראכענע שטוב, און זיי נעמט מען אריין אין מיליטער, געצווינגענערהייט, מען דרייט מיט זיי אזוי ביז ער געבט זיך אונטער, און אויף דעם טוט מען באפרייען אסאך פון אונזערע חברה. זיי האבן א קוואטע, איך ווייס עס יעצט קלאר, זיי האבן מיר אלעס פארציילט, ס'דא א קוואטע, ס'מוז זיין אזויפיל פרומע, אזויפיל פרייע, אזויפיל פון רוסישע וואס מען ברענגט אריין, די מדינה איז נישט משוגע אריינצוברענגען רוסישע אז די רוסן זאלן האבן דא א גוד טיים, זיי ברויכן האבן בשר תותחים, קאנאנען פלייש, איז במילא טאמער לאז מיר אונז דאס צו, ברענג מיר אונז אראפ אידישקייט צו די נידריגסטע דיוטא תחתונה. יעצט האבן מיר דא א שטיקל פראבלעם מיט די גאנצע זאך, וויאזוי פאררעכט מען דאס? דארף מען אהער נעמען אלע ספרדישע ראש ישיבות און מען דארף זיי זאגן עטס זענטס אלץ געווען העלדן עטס האטס ענק נישט געלאזט, מ'זענען געקומען אויף ארץ ישראל האבן די אלע ספרדישע חכמים געזאגט פון מאראקא און פון איבעראל וואוינטס נאר לעבן א ים, טוטס האבן כאטש א כשר'ע מקווה, זיי האבן געהאט זייערע זאכן, און קומען די אשכנזים קומט אזא. פרוש ימח שמו, דער דר'ערדליגער נעמט ספרדישע קינדער און פארקויפט, פרוש וואס האסטו נישט פארקויפט דיינע קינדער? וואס האסטו נישט פארקויפט דיינע אייניקלעך? פאר אשכנזים האסטו מורא געהאט, וואס? לאולייפס וואס מיר זענען דא, און דאס צו פאררעכטן דארף האבן א גרויסן תיקון, מען דארף ארייננעמען, קודם דארף מען די ועד הישיבות זאגן זאלן זיך גיין אין דר'ערד, מען דארף אנהייבן אריינצונעמען מענטשן מחנכים און רעדן מיט די רבנים און מיטגיין אין גיוס, מען האט מיך געבעטן איך זאל מיטגיין, זאג איך מיך קען מען איינזעצן, און ווען נישט איך קען מיך נישט גיין שלאגן דא. ווייס נישט די אינס ענד אוטס, מען דארף צושפארן אלע ישיבות יעדער זאל מיטגיין מיט יעדן בחור אין גיוס צו ווייזן אונז זעמיר דא און דאס טוט קיינער נישט נאבאדי ריעלי קעירס פאר עניבאדי עלס. יעצט איך וויל נאר צולייגן דא א קליינע זאך אזוי ווי מ'מעג דאך שוין הערן זינגען, דעם סאנג מעג מען הערן אפילו אזוי אויך ווייל ס'האט נישט קיין מוזיק. ס'איז דא א איד ער הייסט ר' אפרים וואקסמאן ער איז א ראש ישיבה אין מאנסי איז א מורא'דיגע רעדנער ער רעדט ביי זייער אסאך פלעצער און ס'איז זייער שיין. און ער איז א מחבר פון ניגונים אויכעט, נישט פון ניגונים, ניגונים נוצט ער וואס איז דא, אבער ער מאכט אייגענע ווערטער אויף ענגליש אויפן גראם, פאר זיינע אייגענע קינדער גראמט ער, איז א ספעשל מענטש, האט א ישיבה, ס'הייסט בית יצחק, ס'איז אין מאנסי, איז א ספעשל ישיבה, וואוילע בחורים, אזוי ווי מען האט אריינגעשריבן אין לאנדאן אין צייטונג, האט דער רב אריינגעשריבן, דער ראביי מיכאל פלעטשער האט אריינגעשריבן די פרשה, פונעם צאר, האב איך מיר דערמאנט אז ס'איז דא א ניגון וואס דער רבי אפרים וואקסמאן האט געמאכט, דער ניגון גייט אז ווען משה רבינו איז ארויפגעקומען אין הימל און קומען די מלאכים אן צו שרייען רבונו של עולם אונז זעמיר ריכטיג? ס'איז דא א ילוד אשה דא? וואס טוט א ילוד אשה דא? קיצור, דער אייבערשטער האט געזאגט ענטפער זיי צוריק. קיצור, זאגט זיי משה רבינו עטס זענטס געקומען צו אברהם אבינו, עטס האטס געגעסן בשר בחלב, וואס איז די פשט? קען דאך תשובה טון. נאר די ווארט איז עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט זיך צו שלאגן מיט תאוות רעות, און מיט מידות רעות איז במילא וואס זאגט עטס עטס ברויכטס די תורה? עטס כאפטס נישט וואס דא גייט פאר אינגאנצן? נאכדעם זינגט ער ווייטער וועגן הייליגן תנא רבי עקיבא האט געזען א שטיין ווערט געלעכערט מיט טראפן וואסער איז האט ער געגאנגען לערנען תורה זאגט ער שטעל דיר פאר א מענטש געווען אלט פערציג יאר גייט לערנען מיט בעיביס פתח אלף א און קמץ בית ב.

נאכדעם וואס איז געקומען רבי עקיבא'ס פטירה, מען האט אים אפגעשינדן די הויט יום כיפור, האבן אים געפרעגט די תלמידים, רבי, עד כמה? זאגט ער, כל ימיי האב איך אויף דעם געווארט, און זיין נשמה איז ארויסגעגאנגען באחד, היינט ווען אונז זאגן מיר אחד זאגן מיר אונז על דעת רבי עקיבא און על דעת רבי שמעון בן יוחאי, רבי עקיבא האט מאריך געווען באחד. ביזן סוף כל הדורות, ביז דעם לעצטן טאג פונעם גלות, לעבן מיר אונז אין זכות פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא. יעצט די מלאכים, דו האסט געזאגט דו ווילסט האבן די תורה אין הימל, און משה רבינו האט זיי געענטפערט עטס האטס נישט די נסיונות מיט די אלע זאכן, רבי עקיבא, עס איז אינטערעסאנט, די מלאכים שרייען צום אייבערשטן זו תורה וזו שכרה, משה רבינו פרעגט די מלאכים איך פארשטיי נישט, עטס פארלירטס זיך ביי אזא קליינעם נסיון? עטס שרייטס אויפן אייבערשטן זו תורה וזו שכרה, דאס איז וואס א ילוד אשה איז, א ילוד אשה קען זיך אויסארבעטן אז ער זאל זיך נישט פארלירן ביי גארנישט, נאכדעם ברענגט ער די מעשה פונעם צאר אויפן גראם, מאמעס האבן אנגעזאגט די קינדער, זאלסט דיך האלטן אידיש, זאלסט אלץ געדענקען ביסט א איד, מען האט אוועק געכאפט קינדער, פרעגט משה רבינו די מלאכים איך וויל דיך פרעגן עפעס, עטס האט שוין אמאל געפילט דעם טעם פון א מאמען וואס מען נעמט אוועק א קליין קינד פון אונטער אירע האר מיט כח און מען טראגט אים אוועק, קיינמאל זי מער נישט דערזען דאס קינד נו אז עטס עטס האטס דאס נישט מיט געמאכט און די אידישע טעכטער זענען געבליבן וואוילע ערליכע אידישע טעכטער נו אז דו האסט דאס נישט מיט געמאכט ווי האקסטו אונז א טשייניק מה לילוד אשה בינינו א ילוד אשה קען זיך אויפארבעטן אזוי הויעך אז די גרעסטע מלאכים און שרפים קענען נישט צוקומען צו דעם זיי אליין ווערן פארלוירן זיי שרייען רבונו של עולם זו תורה וזו שכרו בקיצור ברענגט ער דא א מעשה איז געקומען זאגן דעם צאר אז מען האט בעפטייזט געשמדט. מען האט גע'שמד'ט הונדערט קינדער, מען האט זיי אנגעטון די שענסטע יוניפארם, די גאנצע שטאט איז געקומען וואטשן וויאזוי זיי גייען, ווי מען זאגט, ווערן גויים אין פאבליק. איז דער הויפט פון זיי האט געבעטן אז מען זאל, אזוי ווי בעפטייזן לייגט מען אביסל וואסער, ס'איז דארטן געווען א לעיק, האבן זיי געבעטן אז זיי ווילן זיך טובל'ען אינעם לעיק, זיי האבן זיך אויסטוהן די קליידער, זיי האבן אריינגעגאנגען אינעם לעיק, זיי גייען זיך טובל'ען אינעם לעיק צו זיין ממש בעפטייזט, זיי האבן זיך אלע אנגעכאפט, זיי זענען אראפגעגאנגען ביז אונטן פונעם ים, פונעם לעיק, און עס איז געווארן ווייניגער באבלס, און נאך ווייניגער, און נאך ווייניגער, און דער צאר האט צוגעקוקט, ס'איז שוין נישט געווען קיין באבלס, זיי האבן זיך אלע גענומען דאס לעבן, זיי האבן געוואלט ענדערש שטארבן א איד, ווי צו גיין און צו זיין א גוי. פרעגט משה רבינו די מלאכים, פארשטיי מיך נישט, דו האסט שוין געפילט אמאל וואס דאס הייסט אוועקצונעמען א קינד פון אונטער דיין הענט? און קוק וואס פארא מסירת נפש דא איז דא! איז דאס איז וואס ער זינגט אויפן גראם, ס'איז זייער שיין, און ממילא זאגט ער פאר די מלאכים, האטס נישט קיין קנאה, די תורה באלאנגט נישט צו ענק, אויב ס'באלאנגט ערגעץ באלאנגט עס צו אונז, דווקא בשר ודם. ס'איז אזוי ווי איך רעד דא פריער ווי די צאר מ'האט אוועק געגנב'עט די קינדער, ס'איז געווען גרויסע רעוואלושענס, כלל ישראל האט עס געטוהן, זיי האבן געסטראשעט די רבנים. איז ברענג איך שוין צו א ניגון א שיינעם ניגון מיטן גראם וואס איז ממש הארצרייסעניש, און לאמיר טאקע אנהייבן צו טוהן אלעס וואס שטייט אין די תורה. זיך אויפפירן אין זומער ווי עס דארף צו זיין, עס קומט שוין באלד די הייליגע טעג, און דער אייבערשטער זאל אונז נישט צוריק ווארפן אונזערע תפילות און זאגן וואס ברויך איך דיינע תפילות, דיינע קרבנות ברויך איך, איך וויל האבן ס'זאל זיין משפט און צדק. און ראש השנה הייבט מען טאקע אן אזוי, צדק ומשפט מכון כסאך, חסד ואמת,

זינגען, געמוזט קענען ארויפציען זייער הויעך, מ'האט זיך געמוזט קענען גארגלען מיט אלעם דא, דער ניגון גייט שנעל און גוט, ס'איז א מחיה, די וואך האב איך געדאווענט אין א שול אין בית הכנסת רחוב הגרא, האט מען עס געזונגען אויף לכה דודי, ס'פיט איבעראל, די וואך איז געווען די יארצייט פון פאפא רב, פאפא רב האט אמאל פארציילט אז ווען ער פלעגט קומען אויף בעלז האט אים רבי אהרעלע בעלזער מכבד געווען צו זינגען א ניגון ביים טיש, כ'געדענק נישט וועלכן קאפיטל ער האט געזאגט מ'האט געזונגען, ווייל אמאל האב איך געמיינט אז מ'האט אין בעלז נישט געזונגען, נאר כ'געדענק. נישט, האט ער געזאגט רבי יוסף דעם ניגון, אבער א שנעלן ניגון. האט פאפא רב געזאגט, עד היום ווייסט ער נאך נישט וואס בעלזער רב האט געמיינט מיט א שנעלן ניגון. ס'איז א חילוק א שנעלער ניגון, א שטאטער ניגון, נישט געקענט אויסרעכענען וואס דאס הייסט, אבער א בעלזער רב האט עס אייביג געזאגט, מן הסתם מיינט עס עפעס. עניוועי, עז איך האב אויך ליב דעם ניגון, ס'איז א שנעלער ניגון אויף ברוך קל עליון, זייט עס איז דא דער ניגון אויף ברוך קל עליון, איז יעדער איד אינדערהיים קען זינגען ביי זיך ברוך קל עליון, נישט קיין שום פראבלעם. דער ראש ישיבה הייסט.